זאגט די הייליגע גמרא דף ח' עמוד א', אונז האלט מיר אויף דף ז עמוד ב' אפאר שורות פון אונטן. אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן, האט רבי יצחק געזאגט פאר רב נחמן, מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי, פארוואס ביסטו נישט געקומען דאווענען בית מדרש, ס'איז דאך א געוואלדיגע מעלה פון דאווענען בציבור, אמר ליה לא יכילנא ווי רשי טייטשט תש כוחי, איך בין געווען שוואך, כ'האב נישט געקענט, איך בין געווען אן אונס. אמר ליה, לכנפי למר עשרה וליצלי, אזויפיל האסטו געדארפט טון, אז האסט געדארפט איינזאמלען צען מענטשן צו דיר אינדערהיים, און מען זאל דארט דאווענען, ס'איז דיר שווער צו קומען אין בית מדרש, ברענג א מנין צו דיר, אמר ליה טריחא לי מילתא, ס'מיר א גרויסע טרחה, ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען, אדער עס איז א גרויסע טרחה פאר מיר, גיין זיך איינבעטן ביי צען מענטשן זאלן קומען, קאסט כח, און כ'בין נישט בכח דאס צוצושטעלן, אדער.

און דאווענען אין די זעלבע צייט וואס די ציבור דאווענט, אפילו דאווענסטו ביחידות, און נאכאלץ איז דא א מעלה צו דאווענען בשעת וואס די ציבור דאווענט, ווי די גמרא גייט ברענגען פארשידענע דרשות דערויף, אמר ליה מאי כולי האי, וואס איז די מעלה דערפון, אמר ליה דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רבי יוחנן נאכגעזאגט פון רבי שמעון בן יוחאי, מאי דכתיב, וואס איז פשט אין פסוק ואני תפלתי, ס'איז מיין תפילה. לך השם עת רצון, אימתי עת רצון? ווען איז א עת רצון אפילו ס'איז תפלתי אפילו איך דאווען ביחידות? בשעה שהציבור מתפללין, בשעת וואס די ציבור דאווענט. רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא, רבי יוסי ברבי חנינא זאגט, ברענגט אן אנדערע דרש ווי מ'נעמט ארויס די זעלבע זאך, כה אמר השם בעת רצון עניתיך, עניתיך כ'וועל דיך ענטפערן ווייל ס'איז דיין תפילה, ס'איז א תפילת יחיד, און בעת רצון ווען? ווען די ציבור דאווענט. רבי אחא ברבי חנינא אמר מהכא, מ'לערנט עס ארויס פון א אנדערע פסוק, הן קל כביר, כביר איז אן ענין פון א רבים, איז לא ימאס, ווי רשי זאגט תפילת הרבים לא ימאס, איז די אייבישטער נישט ממאס אין תפילת רבים, וכתיב, שטייט ווייטער פסוק פדה בשלום נפשי מקרב לי, קרב איז א לשון פון מלחמה, און דוד המלך זאגט איך בין געראטעוועט געווארן פון אלע שווערע מלחמות, פארוואס כי ברבים היו עמדי, אז כ'האב געהאט די כח פון תפילת רבים מיט מיר, תניא נמי הכי אונז האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא רבי נתן אומר. מנין פון ווי ווייס איך? שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים ווען א ציבור דאווענט, עט דער אייבערשטער נישט מואס זיין אין זייער תפילה שנאמר הן קל כביר ולא ימאס, דער אייבערשטער טוט נישט ממאס זיין אין די תפילות פון א רבים, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי, די זעלבע צוויי דרשות וואס אונז האבן געהאט פריער. זאגט די גמרא, צולייגן די גירסא פונעם בח, מאי פדה בשלום נפשי, וואס איז פשט, וויאזוי גייען מיר טייטשן די פסוק פון פדה בשלום נפשי אומר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה וגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור א מענטש האט די דריי מעלות פון תורה עבודה און גמילות חסדים איז מעלה אני עליו א מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם אזוי ווי ער געברענגט א גאולה פאר כלל ישראל א גאולה פאר די שכינה און ווי רשי טייטשט איז פדה בשלום אז אז די תורה ווערט אנגערופן וכל נתיבותיה שלום האט ער די מעלה פון שלום און גמילות חסד איז דאך אטאמאטיש אז ס'איז שלום. ווייל אז מען טוט גוטס פאר א חבר איז מכיר שהוא אוהבו ובא לידי אחווה ושלום אז די פדה בשלום א מענטש האט די מעלות פון פדה בשלום דעמאלטס איז יא איז אזוי ווי די גמרא דרשנ'ט כאילו פדני זאגט די גמרא ווייטער אמר ריש לקיש כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל א מענטש וואס האט א בית הכנסת אין שטאט ס'איז דא א שטאטישע בית מדרש און ער קומט נישט דאווענען נקרא שכן רע ווערט אנגערופן א שלעכטע שכן שנאמר כה אמר השם על כל שכיני הרעים הנוגעים בנחלה, אשר הנחלתי את עמי את ישראל, און די נחלה גייט ארויף אויף נחלת השם וואס דאס איז די בית מדרש, און ווי די מהרש"א צייכנט דא צו די גמרא אז עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות לקבוע בירושלים, מילא. בית הכנסת איז געמאכט צו דאווענען און בית מדרש איז געמאכט צו לערנען. ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו, שנאמר די המשך פון די פסוק הנני נותשם מעל אדמתם, ואת בית יהודה אתוש מתוכם, און די כוונה פון די אלע גמרות איז ארויסצוברענגען די געוואלדיגע מעלה פון תפילה בציבור, א מענטש זאל נישט מזלזל זיין אין תפילה בציבור, ער זאגט איך קען דאך דאווענען ביי מיר אינדערהיים, ניין, זע צו קומען דאווענען אין בית מדרש. אמ אמרי ליה לרבי יוחנן, האט מען געזאגט פאר רבי יוחנן, איכא סבי בבבל, ס'איז דא אלטע לייט אין בבל, ס'איז דא מענטשן אין בבל וואס זענען מאריך ימים, תמה ואמר. האט ער זיך געוואונדערט, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב, אין די פסוק שטייט אז אריכות ימים איז א זאך וואס איז נאר ארץ ישראל איז מסוגל דערויף, אבל בחוץ לארץ לא, אבער אין חוץ לארץ נישט, כיוון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא. ווי רשי טייטשט מאריכין בבית הכנסת אז די די אידן אין בבל זיי קומען פרי אין בית מדרש צופרי זיי קומען פרי אין בית מדרש ביינאכט און זיי זוימען זיך אין בית מדרש אמר האט ער געזאגט היינו דאהני להו אזוי ווי אונז האבן שוין אויבן געזען אז א בית מדרש האט קדושת ארץ ישראל כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא קומטס פרי און גייטס שפעט פון בית מדרש כי היכי דתורכו חיי אז עטץ זאלט'ס האבן אריכות ימים. אמר ר' אחא ברבי חנינא מאי קרא אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי, אז פון די פסוק דרש'ן איך אז לשקוד על דלתותי יום יום גייט מיינען אז ער קומט פרי אין בית מדרש, לשמור מזוזות פתחי גייט מיינען אז ער בלייבט שפעט ביינאכט, וכתיב בתריה, די פסוק שטייט ווייטער. כי מוצאי מצא חיים אז ער טרעפט לעבן, פשט איז אז ס'איז א סגולה פאר אריכות ימים, קומען צייטליך אין בית מדרש און קומען ביינאכט אין בית מדרש איז אלעס א סגולה פאר אריכות ימים. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת, אז א מענטש זאל אריינקומען דורך צוויי טירן אין בית מדרש, פרעגט די גמרא שני פתחים סלקא דעתך, וואס איז די מעלה פון צוויי טירן, אלא אימא שיעור שני פתחים, א מענטש זאל דורך גיין די שיעור פון שני פתחים ביז ער. ביז ער טרעפט זיך אויף זיין פלאץ צו דאווענען, ווי רש י זאגט מיינט עס זיך דערווייטערן פונעם טיר, עס זאל נישט, ס'זאל נישט אויסזען ווי ער זיצט זייער נאנט צום טיר אז די סעקענד וואס מ'זאגט עלינו זאל ער קענען אנטלויפן, ס'זעט אויס ווי די גאנצע זאך איז אים לעול ולמשא, ואח כ יתפלל און נאכדעם וואס ס'איז שוין יכנס שני שיעור שני פתחים נאכדעם קען ער גיין דאווענען, אין די ראשונים איז דא אנדערע מהלכים שולחן ערוך ווערט געברענגט דריי דעות, איינס איז דער רש י מ'זאל זיצן בערך אכט טפחים ווייט, די שיעור פון שני פתחים, א אנדערע דעה איז אז ס'האט צוטון מיט די מענטש ווען ער קומט אריין אז ער ז ווי לאנג ס'נעמט אריינצוגיין ער זאל זיך פשוט מיישב זיין זיין דעת ס'האט ס'האט ווייניגער ס'האט ווייניגער צוטון מיט די פלאץ ווי נאנט צום טיר ער זיצט ס'האט מער צוטון מיט די צייט ער זאל זיך נעמען א שיעור שני פתחים און נישט תיכף זיך שטעלן דאווענען אז ער זאל קענען דאווענען מיט כוונה און א אנדערע פשט איז אז א מענטש זאל נישט דאווענען אין בית מדרש בשעת וואס ער קען זעהן דעם רשות הרבים און ער קוקט ארויס וואס עט אים מבלבל זיין פון תפילה און א מענטש זאל זען נישט צו דאווענען ביים טיר און למעשה איז דא ברענגען זיי אז אין ירושלמי זעט אויס ווי מען בלייבט ממש מיט די הלכה פון שני פתחים כפשוטו וועגן דעם מאכט מען א פאליש און די משנה ברורה ברענגט להלכה אז א מענטש זאל נישט דאווענען אין פאליש טאקע מהאי טעמא סיי טאקע ווייל ס'פעלט די כוונה סיי ווייל למעשה איז דא אן ענין זאל זיין שני פתחים אזוי מענטשן אריינקומען אין בית מדרש, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, ס'דא עפעס אן עת מצוא, עפעס א עפעס א צייט וואס טרעפט זיך וואס אויף דעם דארף א מענטש מתפלל זיין כל ימיו, אמר רבי חנינא, האט רבי חנינא געזאגט לעת מצוא זו אישה, א מענטש זאל מתפלל זיין אויף צו טרעפן א גוטע פרוי, און די יעבץ זאגט אז אפילו א מענטש האט שוין א פרוי זאל ער מתפלל זיין זי זאל בלייבן א גוטע פרוי, אמאל איז דא א. זאגט ער אמאל דא וואס זאכן טוישן זיך, שנאמר שטייט אין פסוק מצא אישה מצא טוב, ממילא זעה איך אז די דרשה פון מצוא פאסט זיך אויף אישה. זאגט די גמרא די באקאנטע מימרא במערבה אין אין ארץ ישראל כי נסיב אינש אתתא, ווען א מענטש האט חתונה געהאט מיט א פרוי, אמרי ליה הכי, האט מען אים געזאגט אזוי מצא או מוצא, וואס הייסט? מצא דכתיב מצא אישה מצא טוב, פשט עס איז א גוטע פרוי ויפק רצון מהשם, מוצא דכתיב. ומוצא אני מר ממות אז א פרוי קען אמאל זיין מצא קען אמאל זיין מוצא. אצקלא פרעגט דא צוויי שטארקע קשיות. די ערשטע קשיא איז מען רעדט דא פון א מענטש אין די שבע ברכות האט יעצט חתונה כ'מיין וואס ווייסט ער ס'ווארט אים נאך א לאנגע לעבן מצא מוצא רעד צו אים צען יאר נאך די חתונה אז דעמאלטס וועט ער וויסן. די צווייטע קשיא פרעגט דער חפץ חיים ס'איז א שאלה פון לשון הרע דו פרעגסט א חתן זאל גיין בארעדן יעצט זיין ווייב. וואס איז מיט לשון הרע? איך מיין אז מען קען לערנען די גמרא, די גמרא זאגט נישט שאלי ליה הכי, מען פרעגט אים, די גמרא זאגט אמרי ליה הכי, דאס איז נישט קיין שאלה וואס מען ווארט א תירוץ, מען זאגט אים, דו דו האסט יעצט חתונה, דו טרעטסט יעצט אריין אין דיין לעבן, זאלסט וויסן אז ס'איז מצא אדער מוצא, דו הייבסט יעצט אן א דזשורני און ס'איז בידך, און די זעלבע פרוי קען איין טאג זיין מצא אדער איין טאג זיין מוצא, עס ווענדט זיך וואס דו נעמסט ארויס פון איר, עזר. אדער כנגדו, ממילא מען זאגט אים אזוי ווי פראסיד וויט קאושען אז מצא אדער מוצא דו האסט דא אסאך ארבעט צו טוהן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ר' נתן אומר לעת מצוא זו תורה תורה איז אלס אן ענין פון מציאה יגעתי ומצאתי תאמין א מענטש פלאגט זיך נפש עמל עמלה לו א מענטש פלאגט זיך אויף איין פלאץ ער זעהט די הצלחה אויף א צווייטע פלאץ ער לייגט אריין די יגיעה און אן קומט קומט די תורה בתורת מציאה שנאמר כי מוצאי מצא חיים אז א מענטש טרעפט לעבן ממילא א מענטש דארף אלץ מתפלל זיין ער זאל מצליח זיין אין תורה ס'איז נישטא א מענטש ס'איז געוואלדיג מען הייבט אן א שיעור און דאס באט יעדע סארט הצלחה מוז קומען מיט תפילה רב נחמן בר יצחק אמר לעת מצוא זו מיתה אז א מענטש דארף מתפלל זיין אויף א גוטע מיתה, יא, מענטשן האבן זייער ליב צו דענייען די פאקט פון מיתה, אין חז"ל איז עס נישט אזוי, עס איז אז ס'איז דא לעבן איז דא טויט, אז ס'איז דא טויט איז דא לעבן, און א מענטש דארף פשוט וויסן אז ער דארף מתפלל זיין אז ס'זאל דורכגיין בשלום, שנאמר למוות תוצאות, זעט מען ווייטער א לשון פון מוצא, פון מצוא, תניא נמי הכי האבן מיר אזוי געלערנט אין א ברייתא. תשע מאות ושלושה מיני מיתה נבראו בעולם, ס'דא נײַן הונדערט און דרײַ. סארטן מיתה שנאמר למוות תוצאות, און תוצאות בגימטריא הכי הוו, די גימטריא פון תוצאות איז נײַן הונדערט דרײַ. קשה שבכולן איז אסכרה, ס'איז עפעס א מין זאך וואס שטיקט די האלדז, דיפטעריע הייסט עס, מ'געט היינט א שאט דערויף, ברוך השם הערט מען נישט אזויפיל. ניחא שבכולן נשיקה, איז א מיתת נשיקה וואס צדיקים זיי זענען. זיי זיי גייען אוועק פון דער וועלט במיתת נשיקה. אסכרה זאגט די גמרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא, ווען א מענטש האט וואל און ס'האט זיך אריין געכאפט אין דערנער און ער פרובירט עס יעצט אפצוטיילן די דערנער פון די וואל, דאס גייט זיין טאף, דאס ס'וועט אלץ בלייבן שטיקלעך וואס וועלן זיך וואס וועלן בלייבן קלעבן, און אזוי אויך אז די נשמה ווערט ארויסגעשלעפט פונעם מענטש מיט געוואלד און דאס איז זייער פיינפול. ואיכא דאמרי כפיטורי בפי ושט אזוי ווי די שטריק וואס מ'לייגט אריין אין די לעכער פונעם שיף, רש"י ברענגט אז ס'איז געווען א פלאץ אינעם אינעם ים, אינעם אושען, ים אוקיינוס, וואס מ'האט נישט געקענט דארט פארן מיט קיין אייזערנע שיפן, בערמיודע טרייענגל, איך ווייס נישט פונקטליך, איז ווייל די וואסער פלעגט עס פלעגט עס אריינשלעפן האט מען געדארפט בויען דעם שיף אן קיין נעגל, אן קיין אייזן, האט מען גענוצט שטריק, האט מען געמאכט אזעלכע לעכער און זייער טייט האט מען געדארפט אריינשטופן די שטריק ס'זאל נישט אריינגיין קיין וואסער, און און דאס נוצט די גמרא פאר א משל ווען די נשמה. קומט ארויס פונעם גוף מורא'דיג מורא'דיג געדרוקט. נשיקה זאגט די גמרא דמיא כמשחל בניתא מחלבא ווי אזוי מ'נעמט ארויס א האר פון מילך וואס די האר איז זייער בולט די מילך איז ווייס און מ'געט עס א נעם ארויס און ס'פארט. רבי יוחנן אומר לעת מצוא זו קבורה אז א מענטש זאל זוכה זיין צו קומען לקבר ישראל און די גמרא געט עס אביסל א ברייטערע קאנטעקסט וועמיר שוין זעהן אמר רבי חנינא מאי קרא השמחים אלי גיל די וואס פרייען זיך אויף דאס וואס מ'דארף זיך פרייען ישישו כי ימצאו קבר ס'איז א מורא'דיגע זאך. אמר רבה בר שילא היינו דאמרי אינשי ליבעי אינש רחמי, אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא, אפילו ביז מען ווארפט דעם לעצטן שטיקל זאמד, דעם לעצטן שטיקל זאמד אויפן קבר, ביז דעמאלטס זאל א מענטש דאווענען, ווען א מענטש שטעלט זיך דאווענען זאל ער אלעס אינזין האבן, ממילא די קבורה, ווי ס'זעט אויס אין די גמרא מיינט עפעס מער, ס'מיינט ביז קבורה, ס'מיינט נישט נאר די קבורה, ס'מיינט א מענטש דארף, ער זאל גארנישט פארזען, רבי נחמן האט געזאגט אז א איד דאווענט זאל ער אפילו דאווענען אז זיין ראק, זיין ארבל זאל נישט ווערן אויסגעריבן. א מענטש דארף אויף אלעם דאווענען. מר זוטרא אמר לעת מצא זה בית הכסא, בית הכסא איז א מורא'דיגע מתנה אז און רשי ברענגט אז אין בבל איז געווען זייער וואסעריג מ'האט נישט געקענט איבעראל גראבן, מ'האט געגראבן איז געווארן א פארשוועמונג, ממילא צו קענען טרעפן א פלאץ זיין א בית הכסא נאנט צום מענטש און זאל נישט דארפן ארויסגיין ווייט. איז לעת מצוא אויף דעם זאל א מענטש מתפלל זיין. אמרי במערבא, הא דמר זוטרא עדיפא מכולהו דאס איז נאך בעסער פון אלעם, ס'איז נאך מורא'דיג וויכטיג, א מענטש אן א בית הכסא קען ער נישט אנגיין. אמר ליה רבא לרפרם בר פפא, לימא לן מר מהני מעלייתא דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא, ס'איז געווען דרשות וואו מ'האט געזאגט איבער די מורא'דיגע מעלה פון א בית מדרש, אמר ליה הכי אמר רב חסדא מאי דכתיב אוהב השם שערי ציון פייערדיגע גמרות מכל משכנות יעקב, אוהב, זאגט דרש'נט די גמרא אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, די בתי מדרשים ווי מען פלאגט זיך צו מברר זיין די הלכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ס'דא אסאך סארטן תורה, ס'דא מען קען לערנען משניות, מען קען לערנען חומש, אבער די וואס זענען זיך מתעמל בהלכה, דאס איז די חשובסטע סארט תורה וואס איז דא, והיינו דאמר רבי חייא בר אבא משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, דער אייבערשטער האט נישט קיין בית המקדש, ער האט נישט קיין לשכת הגזית ווי עס איז ארויסגעגאנגען תורה, דער אייבערשטער האט איין זאך, די ד' אמות פון א תלמיד חכם וואס פלאגט זיך צו מברר זיין לאמיתה של תורה. כדת מה לעשות, מארגן איז די יארצייט פון חזון איש, און די חזון איש כידוע האט ניטאמאל געשריבן זיין נאמען אויף זיינע ספרים, זיכער האט ער נישט געשריבן קיין הקדמות, אבער האט יא אריינגעלייגט א שטיקל ליקוט פון אגדות חזל, אלס א במקום פון הקדמה, און די צוויי גמרות ברענגט ער דארטן, איבער די מורא'דיגע מורא'דיגע חשיבות. פון מברר זיין הלכה לאמיתה של תורה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר אביי, מריש הוה גריסנא בגו ביתא, מתחילה פלעג איך זיצן און לערנען אין מיין שטוב, ומצלינא בבי כנישתא, ווען ס'איז געקומען צו דאווענען בין איך געגאנגען אין בית הכנסת, כיוון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אבא משמיה דעולא אז מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא האב איך נישט געדאווענט נאר ווי איך האב געלערנט אין די ראשונים דא א משמעות אז אז אפשר האט ער אפילו געדאווענט ביחידות איך בין נישט אזוי קלאר צו דעי צו דאס מיינט אז אז אז אז ער איז געגאנגען דאווענען ביי זיך אינדערהיים דארט ווי ער לערנט איך בין נישט אזוי קלאר לאמיר גיין ווייטער. ר' אמי ור' אסי, אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריה. עס איז געווען דרײַצן בתי כנסיות אין טבריה וואס איז געווען מיוחד אויף תפילה. א גרויסע שטאטישע שול ווי מען קען גיין דאווענען. לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי, אזוי ווי רש"י טייטשט ס'איז געווען א בילדינג. אויבן איז געווען די בית מדרש. דער בילדינג איז געשטאנען אויף פאולס. און ביני עמודי דגרסי מיינט זיי האבן געדאווענט צווישן די פאולס אונטער די בית מדרש וואס איז געווען אויפן צווייטן. שטאק וואס איז געווען מיוחד אויף לערנען ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא גדול הנהנה מיגיעו ס'איז חשוב'ער א מענטש וואס איז א נהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים ס'איז דא מורא'דיג אסאך פשטים אויף די גמרא זייער א פעימעס גמרא און די באטאם ליין אבער וואס מ'דארף ארויסנעמען איז די כוונה פון די גמרא איז ארויסצוברענגען די חשיבות פון א נהנה מיגיע כפו אז א מענטש איז פארדינט זיך זיין אייגן ברויט און ער קוקט נישט ארויס אויף מתנת בשר ודם און די גמרא קוקט עס אן פאר א מורא'דיגע מדריגה דאס האט מען דערמאנט יום טוב די ירושלמי די ירושלמי זאגט ובחרת בחיים זו אומנות אז א מענטש האט א אומנות און איז ער ממש א בוחר בחיים ס'איז די גרעסטע מדריגה ארטסקרול ברענגט דא א טייטש פון דברי יואל פרשת שלח. א טייטש פון רעבן אז גדול הנהנה אז מען רעדט דא פון צוויי עובדי השם נאר עס איז דא איינער וואס איז א נהנה פון זיין עבודה ער דינט דעם אייבערשטן מיט א געשמאק מיט א מיט א מיט א חיות מיט א לעבעדיגקייט אז ער האט פשוט הנאה פון צו זיין א עובד השם דאס איז א גרעסערע מדריגה ווי יותר מירא שמים א מענטש וואס איז א פרומער, ער דינט דעם אייבערשטן, אבער ער נעמט נישט ארויס די הנאה, די סעטיספעקשאן וואס מען דארף האבן פון עבודת השם. דרש'נט די גמרא, דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את השם, ואילו גבי נהנה מיגיע כפיו כתיב יגיע כפיך אשריך אשריך וטוב לך, איז לגבי ירא שמים זעה איך די מעלה פון אשרי, איך זעה אבער נישט די מעלה פון וטוב לך, דא האב איך ביידע, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא, עס איז זייער שווער זוכה זיין צו לעולם הבא ווען א מענטש דארף צוקומען צו אנדערע, ראשונים זאגן מען קען נישט מוסר זאגן, מ'איז אלץ אנגעוויזן אין אנדערע, ס'ווערט פראבלעמאטיש. לגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה, זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא, לעולם ידור אדם במקום רבו, א מענטש זאל וואוינען לעבן זיין רעבין, לעבן זיין חסידות, לעבן זיין קהילה, פארוואס, ס'האלט א מענטש אין א פרעים, שכל זמן ששמעי בן גרא קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה, שלמה האט חתונה געהאט דארט מיט נשים נכריות, און ווילאנג זיין רבי שמעי בן גרא האט געלעבט איז עס נישט געשען. פרעגט די גמרא והתניא אל ידור, א מענטש זאל נישט וואוינען, לא קשיא הא דכייף ליה הא דלא כייף ליה, א מענטש שטעלט זיך צו, מוז ער אוודאי וואוינען, א מענטש איז אן אויבער חכם און ער שטעלט זיך צו צו זיין קהילה, שטעלט זיך צו זיין רבי, יו קענט פייט סיטי האל, ס'נישט קיין מהלך א מענטש זאל זיין אין א פלאץ און זיך נישט צושטעלן, מוף אוועק, גיי ערגעץ אנדערש, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי מנחם אמר רבי אמי, מאי דכתיב ועוזבי ה' יכלו, חלילה וחס, עוזבי ה', זה המניח ספר תורה, א מענטש לאזט. לאזט איבער דעם ספר תורה ווען דער ציבור האלט אינמיטן ליינען ויוצא, ס'איז זייער הארב ווען א מענטש גייט ארויס אינמיטן ליינען, דארף ער האבן זייער א גוטן תירוץ, רבי אבהו נפיק, בין גברא לגברא, רבי אבהו פלעגט ארויס, זאגט די גמרא, פלעגט ארויסגיין בין גברא לגברא, און די מגן אברהם זאגט אז אויך נאר לצורך גדול, אז לצורך א מענטש דארף ארויסגיין בית הכסא קען ער ארויסגיין בין גברא לגברא, אויב סתם אזוי איז חס ושלום א שאלה פון ועוזבי השם. בעי רב פפא, בין פסוקא לפסוקא מאי, וואס טוט זיך אז ס'איז דא א הפסק צווישן איין פסוק מיט צווייטן, אמאל פלעגט זיין די סדר אז די מתרגם פלעגט זאגן פשט אינעם פסוק, צו איך מעג דעמאלטס, איז די תירוץ איז תיקו אז אז ס'בלייבט א בויער. רב ששת, זאגט די גמרא מהדר אפיה וגריס, ער פלעגט אויסדרייען דעם פסוק און לערנען, אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו, אז זיי זאלן עוסק זיין אין זייער תורה, דאס איז קריאת התורה וואס די ציבור טוט, ואינהו בדידהו, און איך קען עוסק זיין אין מיינע לימודים. וועמיר שוין זען א נפקא מינה להלכה פון רב ששת. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי אמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, מען קען זיך נאך מיטכאפן, ס'איז פרשת לך לך, און ס'דא א חיוב מדינא דגמרא אז א מענטש זאל מעביר סדרה זיין יעדע וואך, ס'איז אביסל א שווערע מצוה, עס איז דא פארשידענע עצות, קודם כל תוס' זאגט אז מען קען שוין אנהייבן פון מנחה א וואך פריער, ווייל מען הייבט הייסט שוין עם הציבור, סאו א מענטש איז מעביר סדרה יעדן טאג אביסל איז עס נישט אזוי סאך, ראשון שני שלישי נעמט דארטן צען מינוט א טאג קען ער עס מאכן, אזוי טרעפט ער זיך נישט שבת מיט אזויפיל ארבעט, נאך א עצה איז אז מען קען מעביר סדרה זיין בשעת בשעת קריאת התורה, אזוי גע'פסק'נט שולחן ערוך, און די און די ס'איז געבויט טאקע אויף די רב ששת, וואס האבן מיר פריער געזען מהדר אפיה וגריס אז אז א מענטש איז עוסק בדברי תורה קען ער אפשר קען ער אפשר עוסק זיין בדברי תורה אפילו בשעת קריאת התורה. נאך אפאר עצות איז קודם כל איינער וואס איז שווער צו זאגן תרגום קען ער לערנען חומש רשי עס איז הלכה אין שולחן ערוך אז ירא שמים יוצא ידי שניהם אבער מען איז יוצא די מצוה פון שנים מקרא ואחד תרגום אפילו אויב מען אויב מען לערנט רשי און די ט"ז אנדערע אחרונים ברענגען אז עני פירוש עה איינער וואס רש"י איז צו שווער ער קען לערנען ס'דא שימה בפיהם ס'דא רש"י כפשוטו ס'דא די גע'אסר'טע פשוטו של מקרא זאל נישט אויסגערעדט ווערן ס'דא סיי וועלכע פירוש וואס א מענטש פילט אז דאס גייט אים העלפן דורכגיין די סדרה. אבער דער ענין איז אז א מענטש זאל קאווערן די סדרה און עס איז א מורא'דיגע זאך ווייל די גמרא זאגט מאריכין לו ימיו ושנותיו מ'זוכט היינט סגולות אריכות ימים איך האב געקענט א איד וואס מ'האט אים דייעגנאוזט מ'איז אים געגאנגען באזוכן אין שפיטאל און איך האב געזען ווי ער איז מעביר סדרה א גאנץ געווענליך האט ער זיך פארלאזט ער לערנט חומש רשי ער לערנט אור החיים הקדוש באט ווען ס'איז געקומען ברגע האמת האט ער ארויסגענומען די עצה פון די גמרא און ער האט מעביר סדרה געווען ס'איז דאך פשוט א שאד ס'איז א מורא'דיגע סגולה און מ'דארף נאר טרעפן א וועג וויאזוי מ'קען עס מאכן געשען. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ואפילו עטרות ודיבון דאס זענען פסוקים וואס רש"י זאגט שאין בו תרגום תוס' פרעגט ס'איז יא דא תרגום ס'איז נישט פאר אונז גייען מיר ווייטער שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו האט די געוואלדיגע מעלה און די מפרשים זאגן אז ס'דא דא צוויי מעלות ס'דא ימיו און ס'דא שנותיו אמאל א מענטש לעבט ס'איז ימיו באט ס'איז זייער בארינג טויטע טעג און ס'געט אים נישט קיין שום ס'געט אים נישט קיין שום סיפוק מעביר סדרה זיין מאכט די טעג עס זאל זיין זאפטיג די טעג איז אויך כפשוטו. און רבי יעקב מאיר ווען עס קומט צום א בחור און ער זאגט אז ער איז נישט בשמחה פרעגט ער אים ביסט מעביר סדרה? קודם זיי מעביר סדרה יעדן טאג לערן ביז ראשון לערן דורך חומש וועסטו פילן אקאמפלישט האסט עפעס אויפגעטון נאכדעם קען מען גיין זוכן עצות פאר שמחה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער רב ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא דכולא שתא במעלי יומא דכפורי איז געווען אונטערשטעליג מיט אסאך סדרות האט ער געטראכט אז ס'וועט קומען ערב יום כיפור, איי געס ערב יום כיפור נישט געווען קיין ישיבה, ער וועט האבן צייט, ער וועט גיין דורך לערנען די די ער וועט דורך לערנען די כל התורה כולה, איך ווייס נישט וויאזוי וואס די פלאן דא איז, ווייל משנה תורה נעמט בערך אנדערטהאלבן שעה, לאמיר זאגן מען וועט גיין ערגעץ שומר שבת מען טרעפט עפעס א מורא'דיגע שנעלע בעל קורא וועט עס נעמען א שעה, דאס איז איין מאל דברים, פינף מאל אזויפיל איז פינף שעה, יא? צוויי מאל איז צען שעה, נו מען דארף נאך ליינען תרגום אויך. כ'ווייס נישט, אפשר זיי האבן געקענט, אדער קען מען זאגן אז נישט, ער האט נאר געהאט געוויסע סדרות אונטערשטעליג, און נישט און נישט אלע, און ס'דא וואס זאגן אז ער האט עס געוואלט טון ערב יום כיפור ווייל ער האט געוואלט האבן די זכות פאר מ'גייט אריין צום כיפור זאל ער האבן די זכות. תנא ליה חייא בר רב מדפתי, ס'טאקע א גרויסע מצוה, באט יעדע מצוה דארף מען וויסן ווען מ'טוט עס, און היינט איז נישט די ריכטיגע צייט דערפאר, פארוואס? כתיב שטייט א פסוק ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, פרעגט די גמרא וכי בתשעה מתענין, מ'פאסט דאך מען פאסט דאך יום כיפור נישט עשרה בתשרי נישט תשעה בתשרי והלא בעשרה מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי אז א מענטש עסט ערב יום כיפור מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי די ראשונים זענען מסביר כאילו ס'וואלט ווען געווען א חיוב צו פאסטן סיי ניין און סיי צען, דו האסט געפאסט ביידע, איז געב איך דיר יעצט די מעלה מיט דעם וואס דו עסט תשיעי. האט ער אים געזאגט אז היינט דארף מען זיין פארנומען מיט עסן, דו גייסט דא אריינלייגן צען צוועלף שעה צום מעביר סדרה זיין וועסט נישט האבן קיין צייט צו עסן. סבר לאקדומינהו האט ער געטראכט אז ער גייט ליינען כ'ווייס נישט ווען אבער איי געס אז ער גייט און רש"י זאגט בשבת אחת או בשתי שבתות ער האט נישט געוואלט האבן די פרעשור פון א גאנץ יאר פון דארפן מעביר סדרה האט ער צוגעגעבן אזא מסדר אנהייב יאר אמר ליה ההוא סבא תנינא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר אז מ'טאר נישט זיין צופיל פאראויס פונעם ציבור און מ'טאר נישט זיין צופיל אונטערשטעליג כדאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה אשלימו פרשיותייכו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, דאס איז איין זאך וואס איז וואס ער האט זיי אנגעזאגט אז ס'זאל זיין טאקע עם הציבור, און נאך א זאך והזהרו בוורידין, בוורידין איז אזעלכע אדערן אין די אין די האלז וואס רבי יהודה לערנט אז מ'דארף עס דורך שניידן ווען מ'שעכט אן עוף. און די סיבה איז נישט אזוי ווייט אלץ הלכות שחיטה, די סיבה איז אלץ אלץ דם, מ'טאר דאך נישט עסן קיין דם, און רבי יהודה לערנט אז נאר ווען די ורידן ווערן דורכגעשניטן גייט עס גייט עס אינגאנצן ארויס דתנן, רבי יהודה אומר עד שישחוט את הוורידן אז מ'דארף דורכשניידן די ורידן. נאך א זאך וואס רבי יהושע בן לוי האט אנגעזאגט זיינע קינדער איז והזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, א זקן וואס האט פארגעסן זיין לערנען ווייל ער איז אן אונס, רש"י זאגט צו ווייל ער איז קראנק געווארן חלילה, מ'זעט אמאל א תלמיד חכם וואס ליידט, פון פון אלטסהיימערס צו אזא מין זאך, אדער ס'איז געשען נטרד בדוחק מזונות, ער איז געווען א חשובע אינגערמאן, ער האט געזיצן אין כולל, מען האט געמיינט ער וועט וואקסן א דיין, און ער איז געגאנגען ארבעטן, געדארפט גיין ברענגען פרנסה, ער האט נאך אלץ א דין תלמיד חכם, מען דארף אים נאך אלץ מכבד זיין, דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, אז אפילו די צובראכענע לוחות האט מען אויך אריינגעלייגט אין ארון, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר.

ס'וועט קאליע גיין ואל תשבו על מטת ארמית די גמרא גייט שוין טייטשן ואל תעברו אחורי בית הכנסת א מענטש זאל נישט גיין אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין די גמרא גייט שוין מסביר זיין לאמיר זעהן ואל תשבו על מטת ארמית איכא דאמרי לא תגנו בלא קריאת שמע גיי נישט שלאפן ווי א גוי גיי נישט שלאפן אן קיין קריאת שמע ואיכא דאמרי לא תנסבו גיורתא זאלסט נישט חתונה מיט א מיט א גיורת ס'דא וואס זאגן ווייל רבא איז געווען א כהן. מילא האט ער געדארפט אנזאגן זיינע קינדער אז א כהן איז אסור בגיורת, אנדערע זאגן אז למעשה א גיורת קען מען קען מען ווייסט נישט, פארשטייט זיך ס'דא ערליכע גיורות און מ'טרעפט פארשידענע גרויסע צדיקים מחתן געווען מיט גיורות באט ס'נאך אלץ א זאך וואס דארף א משנה זהירות ווען מ'האט חתונה מיט א גיורת, גמרא זאגט אויף א פלאץ הכל קופצין, א גמרא אין הוריות, יעדער זוכט חתונה מיט א גיורת, איז רבא געדארפט עס אוועקשטעלן אז לויף עס נישט נאך, ואיכא דאמרי.

תנאים, ווען די הארבע איז, מען וואקט דורך א בית מדרש ווען מען דאווענט, א מענטש ווערט יעדן טאג נכשל, א מענטש ער גייט אין בארא פארק, מען גייט פון זיין הויז ביז בית מדרש וואקט ער דורך צען שולן, זאגט די גמרא אזוי ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא, ס'איז נישט דא נאך א ענטרענס, אבל איכא פתחא אחרינא לית לן בה, ולא אמרן אלא דליכא בי כנישתא אחרינא, ס'איז איין שטאטישע שול און יעצט דאווענט מען, זעט עס אויס מורא'דיג פויעריש אז דו דאווענסט נישט מיט, אבל איכא בי כנישתא אחרינא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא דרי, דלא דרי טונא, ער שלעפט נישט קיין פעקל ולא רהיט אדער ער לויפט נישט, אדער ולא מנח ווען א מענטש לויפט ווייסט מען אז דער מענטש ער קומט נישט אריין ווייל ער האט עפעס קעגן דאווענען ער קומט נישט אריין ווייל ער יאגט זיך צו כאפן דעם באס ער שלעפט א פעקל זעט מען דאך דער מענטש איז אויף א מישן אין שולחן ערוך שטייט אויך אז למשל א מענטש רייט אויף א בהמה ווייסט מען ער גייט נישט אריין אין בית מדרש וואס זאל ער טון מיט זיין בהמה וועט נישט טרעפן קיין פארקינג ווי זאל ער לייגן זיין בהמה אדער ולא מנח תפילין אז א מענטש האט תפילין ווייסט מען דאך אז ער איז א מודה באלקי ישראל האב איך נישט אזוי מורא אויף דעם וואס ער דאווענט נישט מילא אבל איכא חד מהנך לית לן בה איך מיין אז להלכה נישטא צופיל פעלער וואס פאר אונז, זייער שווער צו זיין אין א שטאט, אפילו אין בלומבערג איז דא זעקס שולן, ס'איז זייער שווער צו זיין אין א שטאט וואו ס'איז נאר דא איין שול. קאנטרי אפשר אויב ס'האט טאקע נאר איין ענטרענס און טאקע נאר איין מנין, אפשר. דארף טאקע זיין זהיר. תניא, אינטערעסאנטע גמרא, אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט בשלושת דברים אוהב אני את המדיים. מיט דריי זאכן האב איך ליב די מענטשן פון מדי, איינס, כשחותכין את הבשר, אין חותכין אלא על גבי שלחן, זיי שניידן נאר אויפן אויפן טיש, אזויווי אונז האבן מיר יעצט געזען אז ס'איז א ענין פון סכנה, פשט איז זיי זיי זענען מקפיד אויף אויף הלכות שמירת הגוף והנפש, זיי פירן זיך מיט זיכערהייט, כשנושקין, ווען זיי קישן, אין נושקין אלא על גבי היד, קישן זיי נאר אויף די האנט, איז רש"י לערנט עפעס א ענין פון דרך חשיבות, אז עס איז נישט קיין כבוד אז דו קומסט מיט דיין רויק און דו שמירסט אן יענעמ'ס פנים, מהרש"א לערנט ס'איז א ענין פון צניעות, אז די גמרא מיינט לאפוקי פון נשיקות פה אל פה, וואס דאס איז נאר א ענין של צניעות בין איש לאשתו, ווייל אויף א סתמ'ער מענטש אז מען וויל אויסדרוקן חביבות זאל עס נאר זיין על גב היד. וכשיועצין, ווען די אנשי מדי ווילן זיך דורכרעדן אן עצה אדער א סוד גייען זיי ארויס אינדרויסן אין פעלד, און ווי רשי ברענגט דא, אמרי אינשי, מענטשן זאגן אזניים לכותל, אז די ווענט האבן אויערן. און איך האב ממש געהאט אינטערעסאנט צו כאטש מאכן, איך האב דורכגעקוקט שבת צופרי די גמרא, און נאכדעם בין איך געגאנגען מאכן א קאווע, און איך האב גערעדט דארט מיט איינעם, און ס'איז געווען עפעס וואס א דריטער האט נישט געדארפט הערן, און יענער איז געשטאנען ממש אונטער מיר, און ס'איז געווען ממש א לעבעדיגע ביישפיל פון די גמרא, אז אפשר זאכן וואס מ'דארף נישט רעדן זאל מען נישט רעדן אפילו ווען יענער הערט נישט, אבער על כל פנים זיכער נישט אויף א וועג וואס יא. אמר רב אדא בר אהבה, מאי קרא, וואו זעה איך א פסוק אז א מענטש זאל ארויסגיין זיך מייעץ זיין אין פעלד? שטייט אין פסוק וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה, זיי האבן געהאלטן אינמיטן א קאנספירעסי, זיי האבן געוואלט דארט אויסשפילן לבן מיט די טרפים, זיי האבן געוואלט אפפיצן, און וואו זענען וואו האבן זיי געמאכט דעם מיטינג? איז וישלח השדה אל צאנו זענען זיי געגאנגען אינדרויסן פון שטאט, תניא, אמר רבן גמליאל בשלושת דברים אוהב אני את הפרסיים, איך האב ליב די אנשי פרס, איינס הן צנועין באכילתן, מען טרעפט נישט גענוי וואס איז געווען די צניעות, אבער איך געס זיי האבן געהאט א איידעלע וועג פון עסן, וצנועים בבית כסא, דאס וועט מען זען שפעטער אין גמרא דף כ"ו, אז די בית כסא'ס פון די אנשי פרס זענען געווען אויסגעשטעלט מיט א פאטענט אז די צואה האט זיך גולל געווען, ס'האט זיך ארויסגעדרייט, די פוסקים האבן א שאלה אויב אונזערע בית כסא'ס, האבן א דין ווי די בית כסא'ס פון די אנשי פרס, וצנועים בדבר אחר, טייטש רש"י אז זיי זענען צנועים בתשמיש, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען די גמרא, איינס אז מ'טרעפט אז די אנשי אז די אנשי פרסים פלעגן זיין אנגעטון בשעת תשמיש, באט ס'איז דא וואס זאגן ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה, נישט על פי קבלה, דארף מען לערנען מיט א אנדערע פשט, אז אחשורוש מלך פרס טרעפט דאך די גמרא אז אפילו דארטן איז געווען אזוי אזוי להוט אה יא ויקבצו נערות בתולות רבות אבער ער האט נישט משמש געווען ביום טרעפט מען א ענין פון צניעות ביי מלך פרס איז רימט מען אים אויס דערויף איז אני צויתי למקודשי זאגט די גמרא תני רב יוסף אלו הפרס אלו הפרסיים המקודשים ומזומנים לגיהנם, אפילו איך האב יעצט אויסגערעכנט זייערע מעלות, איז טאקע נאר די ענין די מידות, די עטיטוד וואס זיי האבן געהאט צו געוויסע זאכן, אבער ס'מיינט נישט זיי ווערן יעצט צדיקים אלא מקודשי, דרש'ן איך אז זיי זענען מקודש און מזומן לגיהנם, זיי גייען נאך אלץ באקומען זייער עונש, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.